היינט ביינאכט גייען מיר אננעמען א נייע סעקשאן אין די ספר, א נייע חלק, די חלק איז תורה. און פונקט היינט ביינאכט רעדט רבי אביגדור פון א רעגנבויגן. ווי פאסנדיג מוצאי שבת פרשת נח, רעדט רבי אביגדור פון א רעגנבויגן. ס'שטייט אייביג א מענטש לערנט א גמרא, און פונקט יענע וואך די גמרא ברענגט עפעס א זאך וואס איז א א חלק פון יענע וואך איז א גוטע סימן, למשל די גמרא ברענגט א פסוק וואס מען גייט לייענען יענע וואך, ס'איז א גוטע סימן, איז היינט אויכעט העלפליס, היינט גייט מען רעדן פון א רעגן בויגן, יעדער איינער ווייסט וויאזוי געשעט א רעגן בויגן? דו ווייסט יענקי? סאו פארוואס ווערט א רעגן בויגן?
זייער גוט, ס'שיינט דורך די רעגן, און דעמאלס די רעגן צושפאלט די ליכטיגקייט פון די זון, און דעמאלס זעט מען די אלע פארבן פון די זון, די אייבערשטער האט געמאכט ויהי אור, דאס איז די פארבן פון די זון, די וואסער צושפאלט די פארבן פון די זון, וועגן דעם ווערט עס אזוי ווי א רעגן בויגן. די קשיא איז, כ'פארשטיי נישט, די אייבערשטער האט געמאכט אז וואס אין די נעטשער אז ס'זאל זיין ווען די ווען די זון שיינט אויף וואסער אז ס'גייט ווערן א רעגנבויגן, סאו פארוואס זאגן אונז אז רעגנבויגן איז א סימן אז די אייבערשטער זאגט כ'גיי נישט ברענגען נאך א מבול? ס'איז דאך א פשוטע זאך, דו קענסט מאכן אין דיין באד אויכעט, נעם נעם אז די זון שיינט אריין און דו האסט וואסער גייט ווערן א רעגנבויגן, פארוואס איז עס א סימן פאר כלל ישראל? יא, פארוואס איז עס א סימן פאר כלל ישראל? זאגט ר' אביגדור פארקערט, די אייבערשטער האט געטון א חסד מיט אונז, די אייבערשטער האט געזאגט, אידן איך גיי ענק, איך וויל ענק דערמאנען, פון טיים טו טיים דארף איך ענק דערמאנען, אז יעצט בעצם וואלט מען געדארפט ברענגען א מבול, יור ביהעיוויער איז נאט די וועי איטס סופאוזד טו בי.

זעקס טעג האט ער באשאפן, און דאס איז געווען אין פלאן, אז ווען איך וויל אידן דערמאנען, גיי איך זיי אזוי דערמאנען. און וועגן דעם האט ער באשאפן טאקע אז ס'זאל זיין אזוי, פשוט צו דערמאנען. רבי יאנקל, ביהעיוו פליז. רבי שלמה, ביהעיוו פליז. רבי טאטי, ביהעיוו פליז. דארפסט ווערן בעסער. און איך גיי נישט ברענגען נאכאמאל מבול אויפן וועלט. קאוז איי לאוו יו אלל סאו מאטש, און איך גיי נישט אלעס נאכאמאל איבערדרייען די גאנצע וועלט, איך גיי אבער דערמאנען, רעבע לעבן, איטס טיים טו מעיק תשובה, ס'איז צייט צו ווערן בעסער, שטרענג דיך אן, האלט דיך שטארק, זיי מחזק אין אמונה, דאנק די אייבערשטער, רעד צו די אייבערשטער, אבער איבערדרייען די וועלט, דאס גיי איך שוין מער נישט טון, און ווי אזוי טוט עס די אייבערשטער? מיטן נעטשער אליינס האט ער גענומען די זון, און ער זאגט, זון, שיין אדורך די רעגן טראפ, און דאס גייט טאקע ווערן פאר א רעגן בויגן, אבער דאס גייט זיין א סימן פאר כלל ישראל. די גאנצע זון ווערט צו א רעגן בויגן? ניין, דארט וואו עס שיינט אריין דורך די זון, דורך די רעגן. ווי אזוי ווערט עס רונדעכיג? דאס ווייס איך נישט, דארפסט קוקן, אפשר דארפסט ליינען אדער זען סייענס ווי אזוי עס ארבעט פונקטליך, אבער נישט אז יא, עס איז געשעט עניוועי, ס'איז נישט קיין סימן, ניין, פארקערט, דער אייבערשטער האט גענומען א זאך וואס געשעט, און דאס האט ער געפלאנט ווען ער האט געמאכט די טבע פון די מענטש, ווען ער האט געמאכט די טבע פון די וועלט.
וויל עס די אייבערשטער טון, דעטס רייט, ער וויל דיך ווייזן, דזשאסט א רימיינדער, א גלעט, ער זאגט איך גיי דיך נישט שטראפן, איך וויל נישט עפעס זאל געשען צו דיר, איך וויל דיך נאר געבן א פאוסטקארד, איך שיק דיך א פאוסטקארד, אזוי ווי א טאטע צו א קינד, יא. ער שיקט דיך א פאוסטקארד פון הימל, ער זאגט קוק קוק, און נישט סתם א פאוסטקארד, עס איז נישט א פאוסטקארד פול מיט בלוט מיט אלעס, ער שיקט דיך א הערליכע שיינע פאוסטקארד, קוק ווי שיין ס'איז, קוק די אלע קאלירן, און ער זאגט דיך רעבע לעבן, ביהעיוו פליז, ווער בעסער, שטרענג דיך אן, און דאס איז אונזער ליבשאפט און די ווארעמקייט וואס דער אייבערשטער שיקט צו אונז, נישט ווייל ער וויל זיין שלעכט צו אונז, נישט ווייל ער וויל אונז מאכן אונזער לעבן שווער, פארקערט ער נעמט די שענסטע זאך אויפן וועלט און ער זאגט דיך דו האסט א שיינע פיקטשער קוק עס אן, האב הנאה, מאך א ברכה, אבער געדענק, געדענק, איך וויל עפעס האבן פון דיך אויכעט. איך וויל דו זאלסט דיך ביהעיוון, איך וויל דו זאלסט ווערן בעסער, איך וויל דו זאלסט דיך אנשטרענגען. יעצט ווינטש איך ענק א זיסע גוטע נאכט, שלאף געזונטערהייט, שטיי אויף געזונטערהייט.